איך דערמאן זיך נאך עפעס, אז איידער איך האב געשריבן די לידער פון דארף, האב איך נאך אנדערע לידער געדרוקט אין אידישע זשורנאלן און צייטונגען, דארט

איז מיט וואס ערקלערט זיך אזא זאך, וואס מען טרעפט ביי אייך גראמען, טאקע אפילו די ערשטע לידער, וואס זענען קוים מערקבאר, אפילו אזא גראם ווי כ'האב געטראפן ווי ייד און שטוב, שטעט און הענט, און נאך אסאך אנדערע אזוינע. האַלבע גראַמען, כּמעט גראַמען װי אין פֿאָלקסלידער. איז דאָס דערפֿאַר, װאָס איר זענט אַ קנאַפּע גראַם-מײַסטער? צי דערפֿאַר, װאָס איר האָט געהאַלטן, אַז דװקא די קױם מערקבאַרע גראַמען גיבן צו אַ מער עפֿעקט צו אײַערע לידער? נאָר טאַקע דערפֿאַר. כ'האָב עס געװאָלט. כ'האָב געװאָלט לאָזן פֿרײַ דעם פֿערז פֿליסן. איך זאָל ערגעץ-װי נישט זײַן געצװינגען צוליבן גראַם. מוזן אויסמיידן א בילד וואס וואלט זיך דא אריינגעפאסט, איך האב אלע בילדער גענומען אויך פון דארף, באוואוסטזיניג, איר וועט אין די דארפישע לידער נישט געפינען קיין שום אימאזש וואס זאל זיין פון שטאט אדער פון שטעטל.

צי דערפאר וואס איר האט געהאלטן אז אין די דאזיגע לידער פאסן זיך מער פולערע גראמען. דאס זענען שוין נישט געווען קיין דארפס-לידער וועלכע איך האב שפעטער געשריבן, דאס זענען געוועזן לידער פון היימלאזיגקייט, נישט פון דער היים, די לידער פון וואנדער, ערגעץ ווי איז נאך געבליבן די פארבינדונג אין געדאנק און געפיל מיטן דארף, כדי בלויז נאך מער אונטערצושטרייכן דעם וואגל און דעם נע-ונד. אין די דאזיגע לידער האב איך געפילט וואלט איך געלאזט דעם פרייען פערז וואלט איך עפעס דאס געפיל אפשר אפשר וואלט עס צופיל ארויסגעקומען ארויסגעבראכט און איך האב געדארפט צוימען דאס געפיל כדי וואס ווינציגער כדי ס'זאל ווערן בלויז אנגעדייטעט. האלט איר אז דער גראם אין ליד איז אין א געוויסן זינען א צוים? יא. וואס האלט איר בכלל איז די ראלע פון גראם אין ליד און וואס העלפט דאך דער גראם אין א ליד אויסער צוימען נאך? ארויסברענגען די מוזיקאלישקייט פון ליד? איר האלט אז א גראם ברענגט מער ארויס די מוזיקאלישקייט פון ליד? יא. אבער מען טרעפט אפילו איצטערט אין אייערע לידער גראמען אזוינע האלבע שטילע גראמען. איז דאס בײַ אײַך אַ באַוווּסטזיניקע זאַך צו ווידער אַ מאָל אַ וואָס געזאַנג צו פרעגן די פראַגע? לויזע גראַמען. יע, צי איז דאָס דערפאַר וואָס איר זענט נישט קיין גרויסער בעריע אויף גראַמען.
מעגלעך אַז איך בין נישט קיין גרויסער בעריע און און מעגלעך און גאָר מעגלעך אַז. אז מען קען זיך דאך נישט אפרייסן פון דעם געוועזענעם מיטאמאל אזוי אריבערשפרינגען, און אפשר דאס וואס איך בין טאקע א דארפישע איז עפעס, עס קלינגט נאך אין מיר, מען קען זיך נישט אפרייסן פונעם שורש. יא, אבער ווען איר לייענט לידער

איצט וואלט איך ארויפברענגען אזא פראגע, וואס וואלט איר געזאגט איז דער סאמע וויכטיגסטער עלעמענט אין אייער ליד? וואס איז דער עלעמענט וואס קען אמשטארקסטן באווירקן דעם לייענער? איז דאס די בילד, די מוזיק פון ווארט, אדער איז דאס די דראמאטישע געשפאנטקייט אדער די סוזשעטישקייט פון ליד? איך האלט סיי דאס בילד סיי די דראמאטישע געשפאנטקייט. אבער איר האלט ניט אז אייער מוזיק איז אזוי אויסערגעווענליך אז זי אליין קען באווירקן דעם לייענער? ניין, איך האלט עס נישט. און וואס גלויבט איר זענען די ווארצלען פון אייער בילדליכקייט, פון אייער פון אייער ספעציפישן אימאזשן? און וועגן דעם וואס איך וואלט איר זאלט אביסעלע מערער רעדן, איר האט עס שוין אנגערירט פריער ווען איר האט גערעדט וועגן דער דארפישקייט פון אייער לידער, אבער איך וואלט געוואלט אביסעלע איר זאלט מערער. רעדן וועגן דעם.
מיינע וואס די ווארצלען, דאס איז מיין היים, מיין קינדהייט. ווען איך בין געוועזן א קינד האב איך נישט געהאט קיין שום חבר'טעס ארום זיך, מיינע חבר'טעס דאס זענען געוועזן די ביימער, און דעמאלט שפילנדיג זיך מיט זיי האב איך דערזעהן דאס אין זיי די מענטשן, פשוט ווי איך האב זיי געזעהן ווי מענטשן, יעדער בוים האט איז נישט געוועזן בלויז א שטאם מיט צווייגן און בלעטער, יעדער האט געהאט זיין ספעציפישן כאראקטער, סיי אין די ביימער, סיי אין די גראזן, סיי אין די בלומען.

און נאך אזא מין אימאזש, נאר דאס ווארט, נאר דאס ליד איז מיר אייגן, און ס'איז ווי א חסימה, א גילדענע חסימה, אויף דיין גרויסן און ערליכן שווייגן. וואלט איר ניט געזאגט אז ס'איז פאראנען א אונטערשיד צווישן די דאזיקע אימאזשן און די אימאזשן פון אייערע דארף-לידער? א געוואלדיגער חילוק איז דא, ווייל מיין לעבן האט מיך אוועקגעטראגן פונעם דארף, און במילא האבן זיך געמוזט אויך די בילדער ענדערן, איך האב נישט געקענט אריינפירן דא די בילדער פון דער שלווה, פון דער רואיגקייט פון מיין אמאליגער היים, וואס איך קען זי היינט נישט זען, איך וויל זי נישט זען.
קארן, וואלט איר ניט געזאגט אז אט די דאזיקע אימאזשן וואס איך האב דא געליינט, און אגב אזוינע אימאזשן טרעפט מען זייער אסאך אין אלע אייערע ווי איר רופט זיי נע-ונד לידער, וואלט איר ניט געזאגט אז דער אימאזש איז מער א אינטעלעקטועלער, א מער א געדאנקליכער אימאזש, ווען אייערע, ווען די אימאזשן אין אייערע דארפס לידער זענען מער פלאסטישע, מער אנשויליכע? ס'איז אמת. ריכטיג.
דעמאלט האב איך איך האב נאך עפעס איז פארגעקומען אין פראצעס פון מיין שרייבן, איך האב אבער דערפילט אז אפשר האב איך צופיל אימאזשן באנוצט אין מיינע ערשטע לידער, און איך האב געוואלט באוואוסטזיניג אוועקגיין פון די אימאזשן, נישט צופיל אימאזשן נאר מער געפיל און געדאנק ארויסברענגען. אין די לידער. אפשר איז דאס די רייפקייט פון א דיכטער, אין דער יוגנט האט ער צופיל, און ער קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט דעם צופיל, ער וואלט געוואלט אלץ ארייננעמען, אבער וואס ווייטער מען לעבט קומט מען דאך צו דעם אויספיר אז מען דארף זיך צוימען, אז מען דארף בלויז דעם תמצית און דאס אומנויטיגע ארומהאקן.

ווי די פריערדיגע, די פריערדיגע איז דער קאלאריט, די רחבות'דיגקייט ברייטער און שטארקער אונטערגעשטראכן, און אזוי ווי איך לעב נישט מער אינעם דארף, איך ווייס נישט ווי איך וואלט געשריבן ווען איך וואלט היינט דארט געלעבט, אבער אזוי ווי איך האב אסאך דורכגעלעבט און דורכגעליטן, איז אפשר דער צער

און גלייבט איר ניט אַז אייער קונסט אַלס דערציילערין איז פאַראַנטוואָרטלעך פאַר דעם וואָס אין אייערע לידער אַפילו אין די סאַמע לירישסטע איז פאַראַן אַ סוזשעט. ס'איז גאַנץ מעגלעך איך האָב נישט געטראַכט וועגן דעם אָבער ס'לייגט זיך אויפן שכל. איז האַלט איר אַז אַ סוזשעט ג אַז ווען ס'איז דאָ אָט אַ דער דאָזיקער עלעמענט פון סוזשעטלישקייט גיט עס עפּעס צו צו אַ לירישן ליד? נאָ איך האַלט עס נישט. ס'קען זיין א ליד אן א סוזשעט, בעסער אפילו ווי א ליד מיט א סוזשעט, דער עיקר איז ווי אזוי ס'איז אנגעשריבן. וואס מיינט איר דערמיט ווי אזוי ס'איז אנגעשריבן?
אויב דאס ליד האט אין זיך די אלע עלעמענטן פון גרויס פאעטישקייט, גרויס דיכטערישקייט. איך וואלט אייך געקאנט פארשטייט זיך צוריקפרעגן וואס איז אזוינס גרויס דיכטערישקייט, אבער מיר וועלן איבערגיין צו א מער קאנקרעטער פראגע, אזא פראגע וואס איך גלויב איר וועט קענען מער קאנקרעט ענטפערן. האלט איר אז ס'איז פאראנען אזא זאך ווי פרויען פאעזיע? איר אלס פרויען דיכטערין גלויב איך וואלט געדארפט האבן וועגן דעם א באשטימטע מיינונג.
פרויען פאעזיע, דאס איז, די טעמע איז שוין נישט איינמאל ארויסגעברענגט געווארן אויפן פארום, און אסאך, סיי מענער סיי פרויען, האבן זיך ארויסגעזאגט וועגן דעם. איך האלט נישט אז איך זאל קענען עפעס נייעס צוגעבן, איך קען בלויז זאגן ווי אזוי איך טראכט וועגן דעם. איך בין זיכער ס'וועט זיך צונויפפאלן מיט די מיינונגען פון אסאך קאלעגן שרייבער און שרייבערינס. איך האלט נישט אז ס'איז דא א ספעציעלער א ספעציפישער מין פרויען פאעזיע. דאס איז פאעזיע אדער געשריבן פון א מאן אדער פון א פרוי. ס'מעגליך אז עס זענען פאראן, און זיכער מוזן זיי זיין, געוויסע עלעמענטן וואס נאר א פרוי קען זיי אריינפירן און אריינברענגען. איך האלט נישט אז א פרוי דארף זיך פארמעסטן מיט א מאן, זי דארף בלויז פארטיפן זיך אליין, וועט שוין במילא דאס ליד טראגן איר חותם און דעם גאנצן כאראקטער פון איר מין. צו קען מען דען זאגן אז בייראן וואס האט געשריבן אין ענגלאנד אדער פושקין וואס האט געשריבן אין רוסלאנד און כמעט אין דער זעלבער צייט קען מען דען זאגן אז זיי זענען נישט אויף דער זעלבער פלאך אבער ווי אנדערש זענען די לידער פון בייראנען און אנדערש די לידער פון פושקינען ווייל

קען מען עס נישט אנרופן אז דאס זענען בלויז פרויען לידער, דאס זענען לידער געשריבן און אויספארמירט דורך א פרוי. אבער וועגן דער וואגיגקייט פון די לידער קען מען בלויז זאגן, מעסטנדיג זיי מיט'ן קריטעריום צו וועלכן מען טרעט צו צו א ליד. וואלט איר געזאגט אז אין אייערע לידער איז פארהאן עפעס ספעציפיש פרויליכעס

האט ער איר געווידמעט א גאנץ בוך, דאס זענען די רירנדסטע לידער פון א פאטער צו א קינד, און פונקט אזוי וואלט זיי געקענט אנשרייבן א מאמע.
און וואלט איר געזאגט אז אין דער אימאזשיניסטיק, אין דער בילדליכקייט פון א פרויען דיכטערין, איז עפעס פאראן א ספעציפישער דעקאראטיווער עלעמענט, לאמיר זאגן, וואס מען קען נישט טרעפן אין די לידער פון מענער פאעטן?

אז דאכט עס וואלט דען ווארט געווארן אים צו שווער. האלט איר אז ס'איז פאראן אזא מידה ווי א פרויען אימאדזש, א ספעציעלער פרויען אימאדזש יא. אין דער פאעזיע? רחל קארן, איר האט א זייער וואגיג און דראמאטיש ליד וועגן די פראצעס פון שאפן א ליד, איר האט עס אגב געליינט פאר דער אנטאלאגיע, דאס ליד הייסט דאכט זיך מיר דער אנהייב פון א ליד. מיט דעם ליד האט איר אסאך געזאגט וועגן דעם אופן ווי איר שרייבט לידער. איך וואלט אייך אבער געבעטן איר זאלט מיר. אויפן לשון פון פראזע זאגן ווי אזוי איר שרייבט לידער, ווי אזוי גייט צו ביי אייך דער פראצעס פון שאפן בכלל. איר ווייסט, מיין טייערער טאבאטשניק. רעדט וועגן דעם אזוי גענוי און אויספירליך און קאנקרעט ווי מעגליך.
יא, עפעס האט זיך אריינגע'גנב'עט שוין פריער אסאך אין מיין אין מיינע ענטפערס פון דעם וואס איך וואלט היצט געדארפט זאגן, קען איך עס בלויז דערגאנצן. איך האב געזאגט וועגן דעם אנוואקסן פון עפעס א שטימונג, פון א געפיל, וואס איך קען מיר נישט קיין עצה געבן דערמיט, איך קען עס נישט פארענטפערן, און איך קען נישט געפינען קיין נאמען דערפאר. ס'איז עפעס ווי ס'וואלט זיך, אין מיר וואלט עפעס אנגעוואקסן א כח וואס איז קעגן מיר, קעגן מיין גאנצן וועזן, א כח וואס גייט פשוט מיך דערדריקן. איך פיל אזא שטיקעניש אין זיך, גלייך די גאנצע וועלט וואלט געווארן עפעס ווי פיר ווענט וואס האבן זיך צונויפגערוקט און מיך אריינגעפרעסט, און איך פיל אז איך ווער ערגעץ אדער דערטראנקען אדער דערשטיקט, און איך דארף זיך ארויסרייסן, עפעס געפינען א שפעלטעלע צום הימל. און דעמאלט אויב אויב איך קען אנשרייבן א ליד איז עס א גליקס צופאל, אבער אויב איך שרייב עס נישט אן צוליב פארשידענע זייטיגע סיבות טראג איך זיך ארום מיט עפעס אזא אומצופרידנקייט און מיט א בייזקייט צו זיך אליין. איך האב איינס פון מיינע לידער אגב וואס כ'האב עס דא נישט געליינט וועגן א נישט אנגעשריבן ליד ווי דאס בלאט פאפיר וויאנעט אקערע אין מיין האנט, און ס'דאכט זיך מיר אז גאט האט פארשטעלט מיט א כמארע זיין פנים, און ווי א פארשעמטע שטיי איך ביי מיין טיר. אזא געפיל האב איך דעמאלט אבער ווען איך שרייב אן קען איך זיך ווי א קינד א געבן א ווארף אויף דער פאדלאגע און זיך קאטשען ווי א קליין קינד און זיך פרייען עפעס אזא דערלייזטקייט אן אויפגעלייזטקייט קומט דעמאלט איבער מיר דאס איז. האט איר גערעדט וועגן דעם ערב שרייבן א ליד און וועגן דעם נאך דעם ווי איר האט אנגעשריבן א ליד, ווי אזוי שרייבט איר א ליד, ווי אזוי ארגעניזירט איר א ליד, פון וואנעט הייבט איר אן, און ווי אזוי גייט איר ווייטער און ווייטער אין ליד.
איך האב אייך שוין געזאגט, איך קען זיך נישט אוועק זעצן ביים טיש שרייבן, ס'מוז פריער אין מיר עפעס גערן. יערן, און איך פיל עס, איך טראג עס אין מיין בלוט ארום א לאנגע צייט, ביז ס'קומט צו די ווערטער, צו די. ווי אזוי קומען די ווערטער? פלוצים. טיילמאל ווי א וויזיע. איך גיב זיך נישט אפ א דין וחשבון. טיילמאל אפילו אין א חלום. ס'זענען געווען צייטן. וואס אין א ליד איז רייף געווארן אין א חלום, איך האב זיך אויפגעוועקט, איך האב עס פארגעסן דאס גאנצע, אבער עטליכע ערשטע שורות האב איך נאך געקענט אויפכאפן, און טיילמאל זענען טעג אוועק ביז איך בין דערגאנגען און צוגעקומען צו די אנדערע שורות פון דעם ליד, ס'איז געווען א שווערער פראצעס פון דערמאנען זיך איך זאג אז, איך ווייס אליין נישט איינמאל ווי אזוי עס געשעט. אבער איר האט לידער, קורצע, לירישע, וואס מאכן א איינדרוק ווי פון א ספאנטאנער אנטפלעקונג, ווי א פלוצימדיגע, פלוצימדיגע זאך. האט איר די לידער טאקע אנגעשריבן אזוי פלוצימדיג, אזוי מיט אמאליג, אדער פונקט אזוי ווי אנדערע לידער האט איר עס אנגעשריבן צוביסלעך, שורה נאך שורה? נו, געוויסע האב איך אנגעשריבן ספאנטאן.

ווי אזוי האט איר דאס ליד אנגעשריבן? געדענקט איר אפשר? ניין, איך געדענק עס שוין נישט ווי איך האב עס געשריבן
בפירוש, איך קען זיך נישט דערמאנען ווי אזוי איך האב עס געשריבן. אבער כ'גלייב איר האט דאס ליד אנגעשריבן מיטאמאל, צי דאס איז געווען א פראצעס פון עטליכע וואכן פון שאפן? מיר דאכט זיך אז איך האב עס מיטאמאל אנגעשריבן, טיילמאל איז האב איך די גאנצקייט אין זיך און כ'האב מורא איך זאל נישט פארגעסן איז שרייב איך אן די וויכטיגסטע סטראפן אבער צו די אנדערע קום איך צו ווייל איך ווייס אז כ'וועל זיי מוזן עפעס פארבינדן אבער איך נעם ארויס ווייל איך פארגעס אין פראצעס פאר שרייבן וואלט איך געקענט פארגעסן ווען איך וואלט עס תיכף נישט פארנאטירט. און אזא ליד ווי איוב וואס איר האט שוין געשריבן שפעטער ווי א ליד ערב רעגן, געדענקט איר אפשר ווי איר האט אנגעשריבן דאס ליד, א ליד וואס האט א אידיע אין זיך?
דאס ליד געדענק איך טעג, גאנצע טעג איז דאס ליד געוואקסן אין מיר, און כ'האב פארנאטירט, כ'האב עס א. ארויסגעווארפן אויפן פאפיר. אבער וואס איז געקומען צו אייך אין פארמע פון א אידעע צי א בילד? נו, איינמאל נישט קענענדיג שלאפן האב איך געליינט דעם תנך איוב ביינאכט, און ס'האט מיר עפעס ווי א זעץ געטוהן ממש, איך זאג אייך ווי א בליץ וואלט מיך געטראפן, איך האב זיך אליין גע'חידוש'ט ווי אזוי דאס געקומען צו מיר, ווי אזוי איז עס מעגליך אזא העפי ענד? ווי אזוי קען א מענטש וואס האט אזויפיל דורכגעלעבט און מען גיבט אים אלץ צוריק ער קען ווידער ווערן דער זעלבער? אפשר ווען נישט דאס וואס מיר האבן דורכגעלעבט די עפאכע פון מיידאנעק און טרעמבלינקע וואלט איך קיינמאל דאס ליד נישט געווען געקענט אנשרייבן אזוי ווי איך האב עס אנגעשריבן, איך האב מיר פארגעשטעלט דעם מענטש וואס איז אנטרינען פון מיידאנעק, און איך האב זיך אליין דורכגעאקערט, זיך אליין וואס איך האב אלץ און אלעמען אנגעוואוירן און געפרעגט. איצט ווען דו וואלסט אלץ צוריק באקומען וואלסטו געקענט ווערן אזוי ווי פריער? און איך האב זיך געזאגט ניין. ווי קען מען ארויסרייסן פון זיך די, אזוי ווי איך זאג וועגן איובן פון בלוט, די צען מיתות, ס'איז דאך געבליבן אין אים. איז עס געווען אזא מין רעזאנירנדער פראצעס ביים שרייבן, צי גענומען שרייבן ספאנטאן?

דאס ליד איוב האט איר נאך אנגעשריבן אין אייראפע צי אין מאנטריאל. און אגב מיט דער פראגע גלויב איך וועלן מיר שליסן אונזערע פראגעס שאלות און תשובות. וואסארא ווירקונג האט אויף אייער שרייבן געהאט דאס באזעצן זיך אין אמעריקע? איך וועל אייך זאגן אז נאך קיין שום ווירקונג. איך מוז ווערן איינגעווארצלט אין א לאנד, איך קום ערגעץ אין א שטאט, אזוי ווי איך בין געווען אין לאס אנדזשעלעס, אנדערע פאעטן זענען געוועזן, האבן זיי גאנצע בינטלעך לידער וועגן לאס אנדזשעלעס ארויסגעטראגן, איך קען נישט, איך מוז צונויפוואקסן מיט דער לאנדשאפט, מיט דער סביבה, איך מוז אריינוואקסן, איך מוז אויפנעמען ערשט אין בלוט,

ווייל כ'האב שוין אזויפיל גרעניצן דורכגעוואנדערט און איך האב געהאלטן פארקערט אז וואס ווייטער איך בין אוועק פון מיין היים איז האב איך עפעס פון זיך אנגעוווירן, כ'האב עפעס איבערגעלאזט פון זיך איבעראל, כ'קען מער נישט א ניי לאנד. היינט ווען איך וואלט געווען געקומען אפשר פריער וואלט עס נאך געוועזן בארייכערט, איצט לעב איך נאך אלץ אויפן חשבון פון אמאל. מעגליך אז אפשר א געוויסע רואיגקייט, א גרעסערע רואיגקייט, איז געקומען איבער מיר, אבער דאס איז סיי די צייט ברענגט עס מיט זיך, סיי אפשר די גרעסערע זיכערקייט אין דעם לאנד, אבער צי דאס קען האבן אזא ווירקונג אויף די לידער אז זיי זאלן ווערן וואגיגער, דאס וואלט איך נישט געקענט זאגן. מיר דאכט זיך פארקערט, אז וואס מער דער מענטש איז אויסגעשטעלט צו געפארן, אלץ מער פארשטייפט זיך אין אים עפעס דער ווילן גובר צו זיין,